ברוך השם, מסכת כתובות, דף צדיק, עמוד א', דער צענטער פרק. זאגט די משנה, מי שהיה נשוי שתי נשים, ראובן האט געהאט צוויי פרויען, רחל און לאה, ומת, און ראובן איז געשטארבן, דארף יעצט איינמאנען די כתובה רחל און לאה, הראשונה קודמת לשניה, דאס ערשטע זאל איינמאנען רחל וואס ער האט גענומען פריער, און נאכער לאה, און ווי וועט זיין די נכסים איז נישט גענוג נאר פאר איינע, באקומט נאר רחל, נישט לאה, ווייל איר שטר כתובה איז דאך פון פריער. און דער זעלבער דין איז ויורשי ראשונה קודמין ליורשי שניה, די רחל און לאה האבן נישט איינגעמאנט די כתובה פון די יורשים נאר זענען געשטארבן, גייט יעצט איינמאנען די יורשים פון רחל און די יורשים פון לאה, איז דער דין די יורשים פון דער ערשטער פון רחל איז פריער פון די יורשי שניה פון לאה. נאך א דין שטייט אין דער משנה. נשא את הראשונה, ראובן האט גענומען פאר א פרוי רחל'ן, איין פרוי, ומתה, און רחל איז געשטארבן, ראובן לעבט, נאר רחל איז געשטארבן. נשא שניה, האט ראובן גענומען א צווייטע פרוי, לאה, ומת הוא. און ראובן איז יעצט געשטארבן, נאכאמאל, ראובן האט גענומען א פרוי רחל, און זי, רחל, איז געשטארבן, האט ער דאך גע'ירש'נט פון איר אלעס, די כתובה האט ער דאך גע'ירש'נט, זי איז דאך געשטארבן בחייו, נאר וואס דען, ס'איז נאך דא א ענין פון כתובת בנין דכרין, מיר האבן געלערנט, כאטש דער מאן ירש'נט די פרוי אז זי שטארבט בחייו, אבער נאכדעם אז ער וועט שטארבן וועלן די קינדער פון זיין פרוי ירש'נען איר כתובה. פארוואס האט מען דאס מתקן געווען? דאס רופט זיך אן כתובת בנין דכרין. איך וויל א מענטש זאל געבן נדן אסאך צו די טאכטער, א מענטש קען זיך צוריקהאלטן געבן נדן צו די טאכטער, ווייל אויב די טאכטער וועט שטארבן פאר דעם איידעם, וועט דאך דער איידעם איר ירש'נען, נאכער אז דער איידעם וועט שטארבן און ער האט געהאט עטליכע פרויען, וועט זיך מיט דעם אנצוטיילן, אלע קינדער וואס ער האט, וועט דאך דאס אריינפאלן אין אנדערע הענט. דעריבער וויל ער נישט געבן קיין סך נדן. דעריבער האבן די חכמים מתקן געווען, ריכטיג, בעל יורש את אשתו, אז זיין טאכטער וועט שטארבן פריער פאר'ן מאן וועט ער דער מאן ירש'נען, אבער נאכדעם ווי דער מאן וועט שטארבן וועט זיין די פריווילעגיע פאר די קינדער פון זיין טאכטער אז די כתובה וואס ער האט אריינגעגעבן וועלן זיי ירש'נען, דאס ווערט אנגערופן מיט דעם לשון כתובת בנין דיכרין, איז אויב ער האט גענומען די ערשטע פרוי ומתה איז זי געשטארבן ער האט איר גע'ירש'נט, נאכער נשא שניה האט ראובן גענומען לאה'ן ומת הוא און ראובן איז געשטארבן קומט דאך אויס אז עס קומט לאה'ן א כתובה, ווייל ער איז ער איז דאך זי געווארן אן אלמנה די לאה שניה די צווייטע וואס מיר האבן א נאמען געגעבן לאה ויורשיה און אירע יורשים קודמין זענען פריער ליורשי הראשונה צו די יורשים פון רחל רש"י מי שהיה נשוי. יורשי הראשונה, וואס הייסט דאס? שטייט דאך אז ער איז פריער געשטארבן, די פרויען לעבן נאך, אם מתו נשיו אחריו, אויב זיינע פרויען זענען געשטארבן נאך אים, עד שלא הספיקו לגבות, איידער זיי האבן איינגעמאנט די כתובה, איז די דין אז יורשי ראשונה קודמים ליורשי שני'. א צווייטע פאל, ביי דעם צווייטן פאל איז פארקערט, אז די שניה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה, ווי אזוי, נשא ראשונה האט גענומען די ערשטע פרוי, ראובן האט גענומען רחלע, ומתה בחייו, רחל איז געשטארבן און ער האט געלעבט, נאכער נשא שניה האט ראובן גענומען לאה'ן ומת הוא און ער איז געשטארבן, ויורשי הראשונה, די יורשים פון דער ערשטער, דאס הייסט

אז בנין דיכרין די זין די זכרים דיהוו ליכי מינאי וואס דו וועסט געבוירן פון מיר זיי א חוץ דעם וואס זיי וועלן ירשענען מיינע נכסים וועלן זיי אויך ירשענען די כתובה פון זייער מאמע אוי זאגט דער רש"י מען דארף נישט רעדן וועגן כתובת בנין דיכרין. ווייל ווייטער איז דא אין גמרא א שאלה צי אין אזיין פאל איז דא כתובת בנין דיכרין, רוצים לחלוק ירושת אביהם, זיי ווילן צוטיילן די ירושה פון זייער פאטער, זאגן מיר אז די ערשטע זאך גיט מען די יורשי שני' די כתובה, נאכער אז עס בלייבט זיך וואס צו טיילן טיילט מען זיך.

און ס'איז דא א דין ווען איינער איז געשטארבן און ר'איז שולדיג מענטשן געלט, איז די ערשטע זאך צאלט מען אפ די חובות, נאכהער וואס בלייבט איבער טוט מען ירש'נען, לפיכך דעריבער פורעין את החוב תחילה, צאלט מען אפ די חוב פריער, מען גיט די כתובה פאר לאה צו פאר אירע יורשים, והשאר און די איבריגע איז ירושה. גמרא, זאגט די גמרא אין דער ערשטע פאל אין דער משנה, וואס איז געווען דער ערשטע פאל אין דער משנה? ראובן האט צוויי פרויען, רחל און לאה, און ראובן איז געשטארבן. אז ראובן איז געשטארבן, דארף מען נעמען פון זיין פארמעגן באצאלן די כתובה פאר רחל'ען און די כתובה פאר לאה. שטייט אין דער משנה, מדקתני הראשונה קודמת לשנייה, אז דאס ערשטע זאל מען געבן די כתובה פאר רחלען. פארוואס איז דען די חילוק וועמען מען גיט פריער? ס'כאפט מיר א חילוק אויב ס'נישט דא גענוג צו באצאלן ביידע, וועל איך דעמאלט באצאלן נאר די וואס איר זמן כתובה איז פריער. ולא קתני, שטייט נישט אין דער משנה, הראשונה יש לה, נאר די ערשטע האט די כתובה, והשנייה און די צווייטע אין לה האט נישט, אז אויב ס'נאר דא די געלט כדי כתובה אחת האט די צווייטע נישט, דאס שטייט נישט. איך דארף דאך זאגן עס רעדט זיך אין אזאן פאל וואס ס'איז נישט דא גענוג געלט פאר ביידע, ווייל אז נישט וואס איז מיר די חילוק פון די קדימה? מכלל ווייזט אויס פון דעם וואס ער לערנט מיר ס'לשון קודמת אז קודמת לכתחילה טאקע דער דין דארף איך באצאלן רחל'ען נישט לאה'ן, נאר ווי וועט זיין דאי קדמה שניה ותפסה, אויב ס'האט זיך געפעדערט די צווייטע די לאה איידער מען האט געגעבן צו רחל'ען און זי האט געכאפט, לא מפקינן מינה, קען איך פון איר נישט צונעמען, לכתחילה דארף איך טאקע געבן וועמען? די וואס דער זמן כתובה איז פריער. נאר אויב בדיעבד זי האט געכאפט ווייל מ'איז דאך איר אויך שולדיג, שמע מינה איז א ראיה פון דער משנה, בעל חוב מאוחר, א בעל חוב וואס דער זמן פון זיין שטר איז שפעטער, כאטש מיר זאגן פריער דארף מען באצאלן דעם ערשטן, דאך שקדם וגבה, ער האט געפעדערט און ער האט גובה געווען מה שגבה גבה, ווייל אין די משנה שטייט נאר קודמת, לכתחילה זאל איך באצאלן דעם ערשטן, אבער בדיעבד אז דער צווייטער האט געכאפט, בלייבט עס ביי דעם צווייטן, איז דאך א ראיה צו דעם אויך. זאגט די גמרא ניין, לעולם אימא לך, לעולם וועל איך דיר זאגן, מה שגבה לא גבה, אז א בעל חוב מאוחר האט זיך געפעדערט ער האט איינגעמאנט, אויף וואס ער האט צוגענומען האט ער נישט צוגענומען, אפילו בדיעבד דארף מען עס געבן צום ערשטן בעל חוב. ומאי קודמת, דאס וואס שטייט קודמת מיינט מען נישט בלויז א דין פון לכתחילה, לגמרי קתני, מען מיינט לגמרי אז עס קומט דער ערשטער, א ראיה איך דארף ברענגען אז דאס לשון קודמת קען אמאל זיין נישט בלויז לכתחילה אליין נאר בדיעבד אויכעט, כדתנן מיר האבן געלערנט א משנה, בן קודם לבת, אז איינער איז געשטארבן און ס'איז געבליבן ירושה און ס'איז דא א זון און א טאכטער, איז בן קודם לבת, וואס איז דארט די טייטש דאס ווארט וואס, ווי וועט זיין אז די בת האט געכאפט? וועט איר עפ וועל איך איר עפעס געבן? ניין, זע איך דאך אז דארט איז טייטש דאס ווארט קודם לגמרי. איכא דאמרי, אנדערע האבן אנדערש געוואלט מדייק זיין פון דער משנה. מדלא קתני, ווייל עס שטייט נישט אין דער משנה אם קדמה שניה ותפסה אין מוציאים מידה. אין אמת'ן האט געדארפט שטיין אין דער משנה אזוי, מי שהיה נשוי שתי נשים, ומת, איינער האט געהאט צוויי פרויען און ער איז געשטארבן, אם קדמה שניה ותפסה, אין מוציאים מידה, וועל איך שוין דעמאלט וויסן ביידע דינים, איך וועל וויסן דעם דין אז תפסה אין מוציאים, און איך וועל אויך וויסן אז לכתחילה גיט מען עס צו די ראשונה, אז שטייט מען דא נישט אזוי, מכלל ווייזט אויס דאי קדמה שניה ותפסה אז אויב די די וואס דער זמן כתובה איז שפעטער האט זיך געפעדערט און זי האט געכאפט מפקינן מינה נעמט מען פון איר צו שמע מינה דאך פון דא א ראיה בעל חוב מאוחר א בעל חוב וואס דער זמן השטר איז שפעטער וואס אין אמת'ן דארף איך דאך געבן די נכסים צו דעם ערשטן.

נאר איידי דתנא, ווייל אין צווייטן פאל אין די משנה שטייט דאך שניה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה, ביי דעם פאל וואס עס רעדט זיך אז איינע איז געשטארבן בחייו און די אנדערע איז געשטארבן לאחר מותו, דארט שטייט דאך שניה ויורשיה, דארט פאסט זיך נישט צו זאגן אם קדמו ו אם קדמו ותפסו די ראשונים אין מוציאים מידם, ווייל איך בין זיכער יא מוציא פון די ראשונים, ווייל די ערשטע זאך דארף מען דאך באצאלן די חובות, ווייל די ראשונים איז דאך נישט קיין חוב נאר ס'איז ירושה, איז מוז ער דאך דארט אזוי לערנען, תנא נמי לערנט מען שוין ביי דעם ערשטן פאל אויכעט

מיר דארפן געדענקען וואס איז געווען די מעשה, ראובן האט גענומען א פרוי רחל, נאכער איז רחל געשטארבן, האט ראובן גע'ירש'נט רחל'ען, ער האט געהאט קינדער פון רחל, ער לעבט נאך? האט ער גענומען א צווייטע פרוי לאה. נאכער איז ער געשטארבן. ער איז געשטארבן, קומט דאך לאה'ן א כתובה. לאה איז געשטארבן, קומט די כתובה, אירע יורשים. דאס וואס עס קומט לאה'ס קינדער, ס'איז אויך זיינע קינדער, נאר וואס ער האט געבוירן פון לאה'ן א כתובה, די כתובה איז דאך אן ענין פון א חוב וואס ער האט זיך מחייב געווען אז אויב ער וועט שטארבן זאל זי איינמאנען די כסובה. די קינדער פון רחל האבן דאך אויכעט א כתובה. וואס הייסט זיי האבן א כתובה? ווען זייער מאמע רחל איז געשטארבן האט ראובן איר געירשנט, נאר מיר האבן דאך געלערנט כתובת בנין דכרין, דער תנאי אין כתובה איז אז אויב זי וועט פריער שטארבן און דער מאן וועט איר ירש'נען, איז נאכער ווען ער וועט שטארבן זאלן די דאס וואס זי האט אריינגעברענגט פון איר טאטן דעם נדן, דאס זאל נישט ירש'ענען אלע זיינע קינדער, נאר דאס זאל נאר ירש'ענען אירע זין, נישט אלע קינדער אויך נאר די זין, האט מען דאך געזאגט, די גמרא האט דאך געזאגט דעם טעם פארוואס מען האט דאס מתקן געווען כדי א מענטש זאל וועלן געבן נדן פאר דער טאכטער, אז ער וועט וויסן דאס וואס ער גיט נדן פאר דער טאכטער, וועט דאס אריינקומען צו זיינע אייניקלעך, וועט ער געבן מער א נדן. אבער אויב אז דאס וואס ער וועט געבן פאר זיין טאכטער נדן, און נאכער אז זי וועט שטארבן און דער איידעם וועט ירש'ענען, וועט מען דאס צעטיילן פאר אלע קינדער, אפילו דאס וואס איז נישט זיינע אייניקלעך וועט ער נישט געבן. און די כתובה ווערט אנגערופן כתובת בנין דכרין, די כתובת בנין דכרין, וועמען ירש'נען זיי די קינדער? נישט די מאמע, ווייל ער האט דעם טאטן, דער טאטע האט דאך שוין דאס גע'ירש'נט, און כתובת בנין דכרין, דאס קומט די ירושה פון דעם טאטן, נאר מיר זאגן אז אין דער ירושה נעמען נישט אלע קינדער קיין אנטייל, נאר אין דער ירושה נאר רחל'ס קינדער. און לאמיר נאר צוגיין צו אזא איין פאל, ראובן האט געהאט צוויי פרויען, רחל און לאה. מיט רחל'ן האט ער געהאט א גרויסע כתובה פון צען טויזנט מנה, פון לאה'ן האט ער געהאט נאר טויזנט. פון רחל'ן האט ער געהאט צען קינדער, פון לאה'ן האט ער געהאט צען קינדער. נאכער איז געשטארבן רחל און לאה, און ראובן האט זיי געירש'נט. באלאנגט זייער כתובה זייער נדן צו ראובנ'ען, דעמאלט ווען ראובן שטארבט איז ראובן'ס קינדער וואס ער האט געבוירן מיט רחל'ן נעמען די כתובה פון זייער מאמען, און ראובן'ס קינדער וואס ער האט געבוירן מיט לאה'ן נעמען זייער כתובה. ס'וועט עפעס זיין א קריגעריי צווישן לאה'ס קינדער מיט ראובן'ס קינדער? ס'איז נישט דא קיין שום קריגעריי, איר ירש'נט די כתובה פון אייער מאמען, און מיר ירש'נען די כתובה פון אונזער מאמען. יעצט גייען מיר צו א צווייטע פאל, ראובן האט געהאט א פרוי, איין פרוי, רחל. געווען א כתובה, תוספות כתובה, ווי מיר האבן געזאגט, רחל איז געשטארבן, האט ראובן געירשנט רחל'ן, ראובן האט איר געירשנט אלעס, ער דארף נישט געבן קיין כתובה, נאכער האט ראובן גענומען א צווייטע פרוי, לאה, נישט קיין שוועסטער, מאך נישט קיין טעות, נישט נוגע, ער מעג נעמען א שוועסטער אויכעט, דא דא נישט נוגע, נאכער איז ראובן געשטארבן און לאה האט געלעבט. און וואס טוט זיך מיט לאה'ס כתובה? לאה'ס כתובה קומט לאה'ן, דאס איז ער דאך איר שולדיג, א חוב, די כתובה. ס'איז דא קינדער פון רחל'ן און ס'איז דא קינדער פון לאה. לאה לעבט, דארף זי גיין איינמאנען איר כתובה. לאה האט נישט איינגעמאנט די כתובה ביז זי איז געשטארבן. קומען יעצט צו גיין. לאה'ס קינדער, די יורשים, און זיי מאנען די כתובה פון זייער מאמען. דאס וואס זיי מאנען די כתובה פון זייער מאמען, מאנען זיי מכח ירושת אב, מאנען זיי דאס, צי זיי מאנען דאס מכח ירושת אם, דאס וואס זיי האבן געירשנט זייער מאמען, זייער מאמען. און וואס איז נאכער אז דער ראובן שטארבט, וואס איז מיט רחל'ס קינדער? רחל'ס קינדער וועלן ירש'נען כתובת בנין דכרין, און לאה'ס קינדער האבן כתובת בנין דכרין? ניין, זיי האבן דאך געירש'נט די כתובה מכח ירושת האם, ממילא וועלן זיין לאה'ס קינדער זיך קריגן מיט רחל'ס קינדער, דער טאטע איז געשטארבן און איר האט א באזונדער זכות צו ירש'נען דעם טאטן, כתובת בנין דכרין וואס מיר ירש'ענען ניט, דאס וואס מיר האבן באקומען א כתובה, דאס איז דאך נישט ווייל מיר האבן געירש'ענט דעם טאטן, די כתובה וואס מיר האבן באקומען, דאס איז דאך פון דער מאמע. דעריבער איז דא א סברא צו זאגן, און ווייטער וועלן מיר זען אין גמרא, אז אויב ס'איז געווען אזא איין פאל, אחת בחייו, איינע פון די פרויען איז געשטארבן ווען ער האט געלעבט, וואס צו די דא פאסט זיך כתובת בנין דכרין? ואחת איז זאל דעם ווי ס'לשון אז עס איז געוועזן אחת בחייו ואחת במותו איז עס זאל נישט זיין קיין כתובת בנין דכרין זאגט יעצט די גמרא שמע מינה תלת פון אונזער משנה איז א ראיה דריי זאכן שמע מינה איין זאך איז א ראיה אחת בחייו.

ולא חיישינן, און איך האב נישט קיין מורא לאנצויי זיך צו קריגן. פארוואס וועלן זיך קריגן? ווייל די קינדער פון לאה'ן וועלן קומען צו גיין, זיי וועלן זאגן אזוי, מיר האבן גע'ירש'נט די כתובה, דאס איז דאך די כתובה וואס מיר האבן גע'ירש'נט מכח די מאמע, אבער פון טאטן האבן מיר דאס נישט גע'ירש'נט, אבער איר, קינדער פון רחל'ן, גייט נעמען נאך א חלק מכח ירושת האב. זאגן מיר איך האב פאר דעם נישט קיין מורא, נאר די קינדער פון רחל'ן האבן כתובת בנין דכרין. דער וועלכער האלט נישט אזוי, ער זאגט אז ווען פאסט זיך כתובת בנין דכרין? דווקא אויב ביידע זענען געשטארבן בחייו. ממאי, פון וואנעט ווייס איך אז אחת בחייו ואחת במותו איז דא כתובת בנין דכרין? מדקתני שטייט אין דער משנה, שניה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה, די ערשטע זאך זאל מען איינגעבן די כתובה פאר דער צווייטע פאר לאה'ן אויב זי לעבט, און אויב זי לעבט נישט גיט מען צו אירע קינדער, ווייזט אויס מיקדם הוא דקדמי. איך גיב זיי פריער, אויב ס'איז נישט דא נאר איין פעלד וואס איז נאר גענוג פאר די כתובה, גיב איך דאס אוועק לאה'ן אז לאה שטארבט אירע יורשים, הא איכא, ווי וועט זיין ס'איז דא נאך, שקלי וועלן נעמען אויך די יורשי הראשונה, די קינדער פון רחל, זע איך דאך כאטש נאר איינער באקומט בנין דכרין, נאר די בני האחת, כ'האב נישט קיין מורא לאנצויי. ושמע מינה, נאך א ראיה דא, כתובה נעשה מותר לחברתה, מיר האבן געלערנט דא ווי עס ווערט דערמאנט די דין פון כתובת בנין דיכרין, ווערט דארט דערמאנט אין גמרא אזוי, אז אויב מען וועט געבן. די כתובת בנין דכרין פאר די בני האחת און פאר די בני השניה וועט דעמאלט גארנישט ניט איבערבלייבן קיין ירושה, דאס הייסט איך רייס אויס אינגאנצן דעם דין ירושה מן התורה, דעמאלט איז מען אינגאנצן מבטל דעם דין פון כתובת בנין דכרין, איך דארף מען זאל מקיים זיין עס זאל קענען אויך זיין די דין.

איז אזוי, דא איז א ראיה פון אונזער משנה, ביי אונז אין דער משנה ווערט נישט דערמאנט אז ס'זאל עפעס נאך בלייבן מותר דינר, איין דינר וואס כ'זאל מיט דעם דינר מקיים זיין די דין ירושה מדין תורה, איז א ראיה אז אונזער משנה האלט אז דאס כתובה, דאס וואס די שניה צו די יורשי השניה באקומען אויסגעצאלט די כתובה, איז נעשה מותר לחברתה. דאס האט דעם דין מותר, מיט דעם אויך איז מען מקיים דעם דין ירושה מן התורה, פארוואס ווען ער איז געשטארבן פאלן די קינדער פאר די יורשים, און ווען עס גייט ארויס א שטר חוב אויפן טאטן, באצאל איך דאך עס פון אלע, איז דאך א סימן, דעריבער זאגט מיר אז דאס אליין, מיט דעם בין איך מקיים די מצוה ירושה. ממאי, מדלא קתני, שטייט נישט אין דער משנה, אם יש שם מותר דינר, איז א סימן, אפילו עס בלייבט נישט איבער קיין דינר, דאך די כתובה אליין ווערט מותר. ושמע מינה, א דריטע ראיה דא, אין אמת'ן לאמיר נאר פארשטיין דעם פאל וואס מיר רעדן יעצט, ראובן האט גענומען א פרוי רחל, דער זמן כתובה איז געווען געשריבן תש"א, נאכדעם איז רחל געשטארבן, האט ער גע'ירש'נט רחל, אין צען יאר ארום האט ער גענומען לאה, און לאה, און ער איז געשטארבן בחייה של לאה, וועמעס שטר איז פריער, רחל'ס כתובה צו לאה'ס? אוודאי רחל'ס. אויב אזוי שטעלט זיך א שאלה, פארוואס זאגן מיר אז שניה ויורשיה קודמין לראשונה שטענדיג ווען מיר האבן צוויי חובות, צוויי שטרות, וועלכער נעמט דעם ערשטן, זאל מען דא אויך זאגן דער ערשטער? דער תירוץ איז אז דער ערשטער איז נישט קיין חוב, דער ערשטער איז דער ת א ער האט גע'ירש'נט די פרוי, און נאכער איז דאס וואס מען גיט אירע קינדער פון רחל'ן גיט מען עס נישט זיי בתורת חוב, נאר מען גיט עס בתורת ירושה, און אויב מען גיט עס בתורת ירושה איז דאך דער דין די ערשטע זאך צאלט מען אפ די חובות נאכער ירש'נט מען, דאס זאגט די גמרא. ושמע מינה, און ס'איז א דריטע ראיה אז כתובת בנין דכרין האט דעם דין ווי א ירושה, לא טרפה ממשעבדי, מען נעמט עס נישט אפ פון די נכסים וואס איז געווארן פארקויפט, ווייל נישט ווי אנדערע זאגן נישט ירתון אז זיי טוען ירש'נען, נאר יסבון, זיי טוען נעמען, און ס'איז א בעל חוב,

ואחת במותו, און איינע פון די פרויען איז געשטארבן נאכדעם ווי ער איז געשטארבן, וועל איך טאקע זאגן, אין להן כתובת בנין דכרין, אז די וועלכע די קינדער פון דער וואס איז געשטארבן בחייו איז נישט דא כתובת בנין דכרין, ווייל כ'האב מורא זיי וועלן זיך קומען קריגן,

און דאס וואס בלייבט איבער, וואס טוט מען מיט די איבריגע? נעמט מען דאס נישט די יורשי ראשונה, נאר נאכהער טוען דאס אלע צוזאמען נעמען, סיי די יורשי ראשונה און סיי די יורשי שניה. וכי תימא, וועסטו וועלן פרעגן, אויב אזוי, אז איך טייטש דאס ווארט קודמין לנחלה, און די נחלה, פארוואס באקומען זיי די נחלה? פארוואס? ווייל זיי זענען בני ראשונה? צו די נחלה באקומען זיי ווייל אלע צוזאמען טוען זיך טיילן מיט די נחלה אלע צוזאמען? וועסטו מיר פרעגן, יורשי ראשונה למה לי, פארוואס ווערן זיי אנגערופן יורשי ראשונה? זיי האבן נישט מכח די תקנה פון זייער מאמע טוען זיי ירש'נען, דארף דאך נישט ווערן דערמאנט ליורשי ראשונה איידי דתנא שניה ויורשיה, תנא נמי ליורשי הראשונה, אבער אין אמת'ן איז דאס נישט ווייל זיי זענען יורשי ראשונה, ווייל זיי טוען גארנישט ניט ירשנין מכח די מאמע.

ודילמא לעולם אימא לך, אין אמת'ן וועל איך דיר זאגן, אין כתובה נעשה מותר לחברתה, והכא דאיכא מותר דינר, די משנה רעדט זיך אז ס'איז יא דא מותר דינר, איי פארוואס שטייט נישט דא אז ס'איז דא מותר דינר, ווייל א משנה ווייטער נאכדעם ווערט דערמאנט די דין פון מותר דינר. רש"י. זאגט די גמרא, ואחת בחייו, איין פרוי איז געשטארבן ווען ער האט נאך געלעבט, ואחת במותו, איין פרוי איז געשטארבן נאכדעם ווי דער מאן איז געשטארבן, תנאי היא. צו פארשטיין די גמרא וועלן מיר פריער דורכלערנען א משנה, דף צדיק א' עמוד א', די משנה דא שטייט אזא איין דין מי שהיה נשוי שתי נשים, איינער האט צוויי פרויען, ומתו, ראובן האט געהאט צוויי פרויען, איינע רחל איינע לאה, און רחל און לאה זענען געשטארבן, האט דער ראובן זיי געירשט, ואחר כך מת הוא. נאך דעם איז ראובן געשטארבן, איז דאך דא א דין כתובת בנין דיכרין, אז למשל רחל'ס כתובה איז געוועזן טויזנט זוז, און לאה'ס כתובה איז נאר געוועזן צוויי הונדערט זוז, איז רחל'ס קינדער. באקומען די טויזנט זוז, און לאה'ס קינדער באקומען די צוויי הונדערט זוז, די איבריגע וואס בלייבט איבער טוען זיך צוטיילן גלייך, מען זאל עס דין ירושה. שטייט אז ס'איז געווען אזא פאל, ויתומים מבקשין כתובת אמן,

איז אויב איך וועל געבן רחל'ס קינדער די טויזנט, און לאה'ס קינדער די צוויי הונדערט, וועל איך נישט מקיים זיין די מצוה ירושה דאורייתא, איז דעמאלט דער דין חולקין בשווה, דעמאלט עקזיסטירט נישט קיין כתובת בנין דיכרין, נאר אלע טוען זיך צוטיילן גלייך, רחל'ס קינדער, כאטש די כתובה פון זייער מאמען איז א גרעסערע, זיי האבן נישט מער זכות. היה שם מותר דינר, אז נאכדעם ווי רחל'ס קינדער וועלן נעמען זייער כתובה, און לאה'ס קינדער וועלן נעמען זייער כתובה, וועט נאך איבערבלייבן, א דינר וואס מיט דעם דינר וועל איך קענען מקיים זיין די ירושה, אלע זאלן באקומען ווי ס'איז די דין ביי חלוקה ביי ירושה דאורייתא, איז דעמאלט די דין אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן, און נאכהער דאס וואס בלייבט איבער טוט מען זיך צוטיילן מיט דעם דין ירושה. וואס האט מען דא געזען אין די משנה? ווען? ווער איז געשטארבן פריער? ביידע פרויען זענען געשטארבן און דער מאן האט געלעבט. דעמאלט אויך אז ס'איז דא מותר דינר גייט אן דער דין פון כתובת בנין דיכרין. מיר וועלן נאכאמאל איבער חזר'ן פארוואס האבן די חכמים מתקן געווען כתובת בנין דיכרין. כדי דער שווער זאל געבן אסאך נדן די טאכטער, אין דער צייט אז ער וועט וויסן אז דאס בלייבט נאר ביי זיינע אייניקלעך, וועט ער געבן נדן. ווי איז אבער אז ס'זאל נישט זיין כתובת בנין דכרין, וואלטן דאך דאס וואס ער גיט נדן זיך געטיילט נישט בלויז זיין טאכטער רחל'ס קינדער, נאר אויך מיט לאה'ס, וועט ער נישט וועלן געבן. זאגט יעצט דא די גמרא ואחת בחייו, ראובן האט גענומען א פרוי רחל, און רחל איז געשטארבן ווען ראובן האט נאך געלעבט, ואחת במותו, און ער האט גענומען געהאט א פרוי לאה, און די לאה איז געשטארבן נאך ראובן'ען, איז דעמאלט איז דאך אזוי, דאס וואס לאה'ס קינדער מאנען די כתובה, דאס איז נישט מכח דעם תנאי כתובה כתובת בנין דכרין, נאר דעם מאמענט ווען ראובן איז געשטארבן און לאה האט געלעבט, קומט דאך לאה'ן א חוב, דארף מען דאך געבן לאה'ן די כתובה, לאה'ס קינדער מאנען דאס מכח ירושת אמו, איז דאך נאר דא כתובת בנין דכרין אויף וועמען? אויף רחל'ס קינדער, איז דא א מחלוקת פון תנאים צו מען דארף זיי געבן כתובת בנין דכרין, וואס איז די סברה פון דעם מאן דאמר וואס ער זאגט אז מען זאל נישט געבן? ווייל עס מוז קענען ארויסקומען א קריגעריי, ווייל זיי, די בני לאה, וועלן זאגן, מיר, דאס וואס מיר באקומען די כתובה פון אונזער מאמען, דאס איז דאך נישט מכח ירושת אב, נאר דאס איז מכח ירושה פון די מאמען, און וואס פאר א רעכט האט איר צו באקומען, ווי מען זאגט, פון די ירושה פון טאטן, א זאך וואס מיר טוען נישט באקומען? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מתו, איינער האט געהאט צוויי פרויען, די ביידע פרויען זענען געשטארבן אחת בחייו, איינע איז געשטארבן ווען ער האט נאך געלעבט, ואחת במותו, און איינע איז געשטארבן נאך אים, ראובן האט געהאט צוויי פרויען, רחל און לאה, איז געשטארבן רחל, נאכער איז געשטארבן ראובן, איז ראובן געווארן דעמאלט שוין משועבד צו לאה'ן די כתובה אלס א חוב, נאכער איז לאה געשטארבן. בן ננס אומר, זאגט בן ננס, יכולין בני הראשונה לומר לבני השניה קאָנען די קינדער פֿון דער ערשטער, רחלס קינדער, זאָגן צו די בני השנייה, צו לאות קינדער, בני בעלת חובֿ אַתּם, אײַך קומט אַ חובֿ. וואָס הייסט, עס קומט אײַך אַ חובֿ? איר דאַרפֿט אײַנמאָנען די כּתובה פֿון דער מאַמע.

וואס איז די ווערטער וצאו? וואס טוט זיך מיט דער גאנצער ירושה אז זיי זאגן צו זיי וצאו איז דאך די טייטש איר וועט מער א גארנישט נישט האבן, נאר דא רעדט זיך אין אזא פאל אז אויב די בני לאה וועלן נעמען כתובת אמן און די בני רחל וועלן נעמען די בנין דכרין וועט גארנישט נישט בלייבן. זאגן מיר אז זיי זאגן צו זיי, כאטש דא בלייבט דאך נישט קיין דינר, אבער דאס וואס איר נעמט כתובת אמכם, דאס איז דאך די טייטש אזוי, דאס נעמט איר דאך מכח דעם חוב פון אונזער טאטן, וואס אונזער טאטע איז געווען שולדיג צו אייער מאמע, איז מיט דעם ווייל דאס איז א חוב דארף מען נישט האבן קיין מותר דינר, ווייל דאס רופט זיך אן די ירושה מדין תורה, דער טאטע איז געווען שולדיג א חוב, און יעצט טוט מען אפצאלן פון די נכסים זיין חוב. איז דער תנא קמא לערנט צוויי דינים זעהט מען תנא קמא, איינמאל אחת בחייו ואחת במותו, איז פארהאנען כתובת בנין דכרין, און נאך א זאך זעען מיר אז דא אויך דארף נישט זיין קיין מותר דינר, ווייל איך בין מקיים די מצוה ירושה דאורייתא, מיט וועלכע זאך? מיט דעם וואס מען צאלט אפ די כתובה צו לאה'ס יורשים. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, ניין. כבר קפצה נחלה, ס'איז אוועקגעשפרונגען די נחלה מלפני בני הראשונה, אין דער צייט ווען דער מאן איז געשטארבן און לאה האט געלעבט, איז די נחלה'ס איז די כתובת בנין דכרין אוועקגעגאנגען פון די בני הראשונה, ונפלה ס'איז געפאלן לפני בני השניה, אז ס'זאל האבן א דין ווי שאר נחלה, אויך צו לפני בני השניה, און רבי עקיבא טוט אויף אפילו עס וועט בלייבן מותר דינר, אבער עט אויך נישט זיין קיין כתובת בנין דכרין, פארוואס? ווייל די יורשים פון לעה'ן האבן דאך נישט קיין כתובת בנין דכרין, דאס וואס זיי טוען איינמאנען די כתובה נעמען זיי דאך דאס מכח ירושת אמן ווייל עס קומט א חוב צו זייער מאמען איז קען מען זיך דאך ארויסקומען א קריגעריי איז נישטא קיין כתובת בנין דכרין מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר דער תנא קמא לערנט אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין. ומר סבר רבי עקיבא לערנט, אחת בחייו ואחת במותו, אין להן כתובת בנין דכרין, זעה איך אז אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים. אמר רבה, האט רבה געזאגט, אשכחתינהו איך האב געטראפן לרבנן דבי רב די רבנן פון בית מדרש וקאמרי זיי האבן אזוי געזאגט. דיתבי וקאמרי זיי זענען געזיצן זיי האבן געזאגט דכולי עלמא אין דער זאך איז נישטא קיין מחלוקת אחת בחייו איין פרוי איז געשטארבן ווען דער מאן האט געלעבט ואחת במותו און די אנדערע פרוי איז געשטארבן נאך אים, נאכדעם ווי דער מאן איז געשטארבן, יש להן כתובת בנין דכרין, האלטן אלע, האלטן אלע אז ס'איז דא כתובת בנין דכרין, והכא און דא-א, איז די שאלה א צווייטע, דא-א רעדט זיך דאך אין אזא פאל אז די לאה'ס קינדער ווילן נעמען כתובת אמן,

והוא הדין לבעל חוב קמיפלגי, און די זעלבע שאלה איז אויכעט א בעל חוב, למשל אפילו ביידע זענען געשטארבן בחייו, איז דאך זיכער דא כתובת בנין דכרין, נאר וואס דען, מען דארף אפצאלן א חוב וואס ער איז שולדיג, און אויב מען וועט אפצאלן דעם חוב און מען וועט געבן כתובת בנין דכרין, וועט מער נישט בלייבן קיין ירושה. קריגן זיי זיך דאס וואס איך טו אפצאלן דעם חוב, צו מיט דעם איז מען מקיים די מצוה פון ירושה. מר סבר דער תנא קמא לערנט, כתובה נעשית מותר לחברתה, אז די כתובה הייסט מותר, דאס האט'ן דין ווי מותר דינר והוא הדין לבעל חוב, און א בעל חוב איז אויך אזוי. ומר סבר, רבי עקיבא לערנט, אין כתובה נעשה. אין כתובה נעשית מותר לחברתה, די כתובה ווערט נישט קיין מותר לחברתה, והוא הדין לבעל חוב, און די זעלבע זאך ווען ביידע שטארבן אפילו בחייו, און ביידע קומען בתורת בנין דיכרין, און ס'איז דא א מותר דינר, נאר דער מותר דינר איז משועבד צום בעל חוב, איז דאס נישט קיין מותר. ואמינא להו אנא, האב איך צו זיי געזאגט, בבעל חוב, כולי עלמא לא פליגי דהוה מותר. אויב מען גיט א בעל חוב האלטן אלע ס'איז מותר, ווייל דער שטר פון בעל חוב גייט דאך אויף אלע יתומים, אז מען צאלט דעם חוב טוען דאך אלע באצאלן, הייסט דאס ירושה. קי פליגי, די שאלה איז בכתובה, דאך אזא פאל ווען ס'איז געוועזן אחת בחייו און אחת במותו, וואס די צווייטע איז א חוב, דעמאלט איז די מחלוקת, בן ננס זאגט ס'האט דעם זעלבן דין ווי שאר חוב און ס'איז מותר, ר' עקיבא זאגט ס'איז א חילוק, דען זאגן מיר ס'איז א מותר ווען אלע גיבן אוועק, אבער דא האט די בני לאה, זיי גיבן אוועק צו זיי באקומען? זיי נעמען, דעריבער איז עס נישט קיין מותר. מתקיף לה רב יוסף, האָט רב יוסף געפֿרעגט אַ קשיא, אי הכּי, אױב די גאַנצע מחלוקת איז װײַל ע, פֿאַר װאָס קריגט רב עקיבֿא? דער טעם פֿון רב עקיבֿאן איז װײַל ער זאָגט די כּתובה װערט נישט קײן מותר. נה. וואס איז די, וויאזוי וועסטו דאס איינלערנען אין לשון פון רב עקיבא? שטייט דארט אזוי, רבי עקיבא אומר, רב עקיבא זאגט, כבר קפצה גדולה, אז די ירושה פון די גדולה, נחלה, אז די נחלה פון רחל פאלט פאר די אנדערע, ער דארף דאך נישט זאגן דאס לשון, אם יש מותר דינר מיבעי ליה, ער דארף דערמאנען אם יש מותר דינר, אויב ס'איז דא מותר דינר נוטלין, ואם לאו אין נוטלין. אלא אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, איך מוז זאגן באחת בחייו, רחל איז געשטארבן ווען ראובן האט נאך געלעבט, ואחת במותו, לאה די צווייטע פרוי פון ראובנ'ן איז געשטארבן נאכדעם ווי ראובן איז געשטארבן, קא מיפלגי, דעמאלט טוהן זיי זיך קריגן, וועגן מותר איז נישט דא קיין שאלה, דער וועלכער לערנט אז אחת בחייו בן ננס לערנט אחת בחייו ואחת במותו איז דא כתובת בנין דיכרין, דארף איך דא נישט האבן קיין מותר ווייל די כתובה ווערט מותר, און רבי עקיבא לערנט אז בכלל אחת בחייו ואחת במותו איז נישט דא דער דין פון כתובת בנין דיכרין. רש"י. זאגט די גמרא, והני תנאי כהני תנאי, די פריערדיגע תנאים בן ננס מיט רבי עקיבא'ן קריגן זיך אין זעלבן מחלוקת וואס די תנאים וואס מיר גייען דערמאנען. דתניא מיר האבן געלערנט נשא את הראשונה, ראובן האט גענומען א פרוי רחל, ומתה רחל איז געשטארבן, ראובן האט נאך געלעבט, נשא את השניה, נאכער האט ראובן גענומען א צווייטע פרוי לאה, ומת הוא ומת הוא, ער איז געשטארבן, נאכער איז געשטארבן לאה. באים בניה של זו, קומען צו גיין די קינדער פון לאה, הערט ווי אזוי מיר טייטשן באים בניה של זו, אזוי טייטש איך אין די הוה אמינא,

ואם לאו, און אויב נישט, חולקין בשווה. און ווי אזוי מיר יעצט איינגעלערנט פשט, אויף וואס איז זייער מחלוקת? זייער מחלוקת איז צו ס'איז פארהאנען באחת בחיו ואחת במותו, צו ס'איז פארהאנען כתובת בנין דיכרין. אזוי ווי אין דער ברייתא איז דא זיבן אוקימתות, וועלן מיר גלייך, איידער מ'גייט ווייטער איינלערנען א צווייטן פשט, וועט די גמרא אנקומען יעצט וועלן מיר לערנען א צווייטן פשט אין דער ברייתא. יעצט לערן מיר פשט, אלע האלטן אחת בחייו ואחת במותו, איז פארהאנען כתובת בנין דיכרין, און דא רעדט זיך, ס'איז דא א מותר דינר, נאר דער מותר דינר איז נישט געווען קיין מקרקעי, נאר דאס איז געווען מטלטלים, איז דער תנא קמא, ווען מיר זעען יעצט אינעווייניג,

אבער רחל'ס קינדער נעמען נישט כתובת בנין דיכרין, פארוואס? ווייל דער מותר דינר איז מטלטלין, און דער מותר דינר דארף זיין וואס? קרקע. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, אם יש מותר דינר, אויב ס'איז נאר געבליבן מותר דינר, אפילו מטלטלין, אלו נוטלין כתובת אמן, ואלו נוטלין כתובת אמן. ואם לאו, חולקין בשווה. קומט אויס אז לויט רבי שמעון איז גוט מטלטלין אויכעט, אבער די משנה ווייטער דף צדיק א' עמוד א', די לעצטע צוויי שורות פון דער משנה שטייט, רבי שמעון אומר אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות, אינן כלום עד שיהיו שם נכסים שיש להם אחריות, אז רבי שמעון זאגט ס'מוז זיין קרקע, ממילא קען איך דאך נישט איינלערנען אזוי איז די מחלוקת, וועלן מיר יעצט צוגיין צו א דריטן פשט, דער דריטער פשט איז אזוי, אלע האלטן אחת בחייו ואחת במותו, האלטן אלע יש כתובת בנין דכרין, נאר דא איז דא די שאלה אזוי, ס'איז געבליבן מותר דינר איז געבליבן א פעלד וואס דיע פעלד דארפן באצאלן א בעל חוב, דאס רופט זיך אן משועבדים, וואס מיר האבן דאך פריער שוין געהאט וועגן דעם אין גמרא, צו דאס הייסט מותר צו נישט, וועלן מיר יעצט איינלערנען די ברייתא מיט דעם דריטן פשט. נשא את הראשונה ומתה נשא שניה ומת הוא באין בניה של זו קומען די קינדער פון די צווייטע לאחר מיתה נאכדעם ווי די צווייטע איז געשטארבן ונוטלים כתובת אמן און זיי נעמען כתובת אמן אבער די קינדער פון רחל נעמען נישט קיין כתובת בנין דכרין, ווייל עס איז דאך דער מותר דינר וואס איז געבליבן איז דאך משועבד, מען דארף דאך דאס אפצאלן, א בעל חוב, און דאס הייסט נישט קיין מותר. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, אם יש מותר דינר, אויב ס'איז נאר דא מותר דינר, אלו נוטלים כתובת אמן ואלו נוטלים כתובת אמן, אפילו בשעבוד. אבער דעם דריטן פשט קען מען אויך נישט לערנען. איז לשון פון רב עקיבא נישט שווער, פון רבי שמעון איז נישט שווער, ער דארף נישט זאגן מיט דעם לשון אם, אם ווייזט אויס אז ער גייט זאגן אז ער גייט מחמיר זיין, ער האט געדארפן זאגן אנדערש, רבי שמעון אומר, כיוון שיש מותר דינר, ווייל ס'איז דא מותר דינר, ס'איז מיר נישט קיין חילוק פון וואס זאל זיין דער מותר דינר, איז לשון אם ווייזט גאר אויס אז ער גייט מחמיר זיין. וועל מיר יעצט גיין לערנען א פערדן פשט דא. דער פערדע פשט איז אזוי, ס'איז געבליבן קרקע, נאר די קרקע וואס איז געבליבן איז פחות מדינר, ווינציגער ווי א דינר. איז יעצט אזוי, נשא את הראשונה ומתה,

רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, אם יש מותר דינר, די זעם זאגט ער דעם אם, אם יש שם מותר דינר, אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן, אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן, ואם לאו חולקין בשוה, וואזשע קומט אויס יעצט האלט רבי שמעון אז וואס? אז איין מינוט, אויב ס'איז נישטא קיין דינער. איז נישטא, און דער תנא קמא ווי אזוי מ'האט געזאגט לערנט. איך קען דאך אבער אזוי אויך נישט לערנען, ווייל רבי שמעון לערנט דאך אויכעט אז עס דארף זיין א דינר, קומט דאך אויס ביידע זאגן די זעלבע זאך. וועלן מיר יעצט צוגיין, וועלן מיר יעצט צוגיין און לערנען א פיפטן פשט. דער פיפטער פשט איז איינפאך, דער פיפטער פשט איז אזוי, מיר וועלן לערנען אנדערש פשט אין דער ברייתא, מיר וועלן אזוי לערנען, נשא את הראשונה, ער האט גענומען די ערשטע ומתה און זי איז געשטארבן, נשא את השניה ומת הוא, דאס הייסט אחת בחייו ואחת במותו, און דא איז נישט פארהאנען קיין מותר דינר, באין בניה של זו לאחר מיתה, קומען צו גיין די קינדער פון רחלען, נישט ווי מען האט ביז יעצט געטייטשט אז די קינדער פון לאה'ן, קומען צו גיין די קינדער פון רחלען. ונוטלין און זיי נעמען כתובת אמן ווייל דער תנא קמא לערנט אז עס מוז נישט זיין קיין מותר דינר, ס'גענוג אפילו ס'זאל זיין אביסל, יעצט איז שוין גוט דערום, זאגט רבי שמעון איי, דו לערנסט אז אפילו פחות מדינר נעמט מען כתובת בנין דכרין, ניין אם יש מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן, ואלו נוטלין כתובת אמן ואם לאו חולקין בשוה איז דאך שוין יעצט גוט די ברייתא ווערט איינגעלייגט זייער גוט אבער די שוועריקייט אויף דעם פשט איז אזוי מיר ווייסן די אלע וואס זיי קריגן אפילו אויף רבי שמעונ'ען מען טרעפט נישט קיין מענטש אז דער מענטש זאל זאגן אז ס'זאל זיין גענוג פחות מדינר, אלע האלטן אז עס מוז זיין א דינר, ממילא וועלן מיר צוגיין צוריק לערנען דעם פריערדיגן פשט, נאר מיר וועלן טייטשן אזוי ווי מיר האבן יעצט איבערגעקערט, מיר וועלן טייטשן אזוי א זעקסטן פשט, און דער זעקסטער פשט בלייבט טאקע, דער זעקסטער פשט איז אזוי, דא איז געוועזן מטלטלין. איז דא א מחלוקת נשא, דער מותר מטלטלין און ס'איז דא א דינר, נשא את הראשונה ומתה, נשא את השניה ומת הוא, לערנט דער תנא קמא כאטש דער מותר איז מטלטלין דאך באין בניה של זו לאחר מיתה קומען די קינדער פון דער ערשטער ונוטלין כתובת אמן און זיי נעמען כתובת אמן קומט צו גיין ר' שמעון אומר ניין, דאס וואס איז דא מטלטלים איז נישט גענוג, אם יש מותר דינר, אויב ס'איז דא א מותר דינר אין מקרקעי איז שוין יעצט דאך שוין גוט דער אם, ווייל ר' שמעון איז דאך מחמיר, און אויך קען איך שוין לערנען ווי דער פריערדיגער פשט נאר א זיבעטער פשט. אז דא רעדט זיך אז ס'איז געבליבן מותר דינר מקרקעי, נאר די קרקע איז משועבד צו א בעל חוב, איז זאגט אזוי דער תנא קמא, נשא את הראשונה ומתה, נשא את השניה ומת הוא איז אלעס דעם דין אחת בחייו ואחת במותו, איז זיכער דא כתובת בנין דכרין. באין בניה של זו, קומען די קינדער פון רחלען, ווייל דא רעדט זיך אז ס'איז געוועזן טאקע מותר דינר, נאר ס'איז משועבד לאחר מיתה, ונוטלין די קינדער פון רחלען נעמען כתובת אמן, ווייל איך לערן אז שיעבוד דאס איז אויכעט מותר. ר' שמעון אומר ניין, אם יש מותר דינר, וואס דער מותר דינר איז נישט קיין שיעבוד, און יעצט איז דאך שוין גוט דער לשון פון אם, ווייל ר' שמעון איז מחמיר, אם יש שם מותר די אם יש מותר דינר, אלו נוטלין כתובת אמן, ואלו נוטלין כתובת אמן, ואם לאו חולקין בשווה. יעצט ווען מיר לערנען אינעווייניג, א אנדערע האט זיכער די כתובה, און די כתובה האלט מען נישט קיין מותר, נאר מען קריגט זיך דאס וואס איז משועבד צו א בעל חוב צו דאס איז מותר צו נישט. והני תנאי כי הני תנאי, די תנאים וואס זיי קריגן זיך פריער אחת בחייו ואחת במותו, קריגן זיך אין די מחלוקת פון די תנאים. דתניא, מיר האבן געלערנט. נשא את הראשונה, ראובן האט גענומען רחל'ן, ומתה, רחל איז געשטארבן בחייו, ווען ראובן האט געלעבט, נשא את השניה, נאכער האט ראובן גענומען א פרוי לאה, ומת הוא, און ער, ראובן, איז געשטארבן, נאכער איז געשטארבן לאה. אין די הוה אמינא וויאזוי האט מען געלערנט דעם ערשטן פשט?

אז ס'איז נישט דא קיין מותר דינר, טוען לאה'ס קינדער נעמען די כתובה פון זייער מאמע'ן, און די איבריגע צוטיילט מען בשווה, מאי לאו, מיינסטו ניט, בהא קמיפלגי. דמר סבר, ר' שמעון לערנט, אחת בחייו ואחת במותו, יש להן כתובת בנין דכרין, איז יא דא כתובת בנין דכרין, אויב ס'איז נאר דא מותר דינר,

ס'גייט ארויף אויף די קינדער פון די צווייטע פרוי, די וועלכעס איז געשטארבן נאכדעם ווי ער איז געשטארבן, והכי קאמר, באין בני השניה שהיא בעלת חוב, ס'קומט די קינדער פון די צווייטע וואס זענען א בעלת חוב, ונוטלין כתובת אמן, אבל לבני הראשונה, די קינדער פון דער ערשטע, אין כתובה, האט נישט קיין כתובה, דקסבר ווייל ער האלט אחת בחייו ואחת במותו, אין להם, האבן זיי נישט קיין כתובה, חולקין בשוה.